אין א קליין שטעטל האט אמאל געוואוינט א איד, א גרויסער מכניס אורח, זיין נאמען איז געווען ר' אברהם, קיין גרויסער גביר איז ר' אברהם נישט געווען, אבער ער פלעגט זיך ממש טיילן מיטן לעצטן ביסן ווען עס פלעגט קומען צו אים אן אורח, צי דאס איז געווען א משולח פון א ישיבה, צי א בעטלער, אדער סתם א פארבייפארער, אלע האבן געוואוסט אז ר' אברהם'ס הויז איז שטענדיג אפן און מען קען דארט שטענדיג באקומען א מאלצייט, א נאכט געלעגער און אפילו א שיינע נדבה אויכעט. מען קען קריגן דארטן א גוטע סעודה א גוטן מאלצייט, און מען קריגט א בעט וואו צו שלאפן און אפילו נאכדעם א שיינע נדבה. איינמאל איז ר' אברהם'ן פארפארן גאר א חשוב'ער אורח. ס'איז געווען זיין אייגענער רבי ר' ישעי'לע וועלכע האט גע'שמ'ט אלס א גרויסער צדיק. ר' אברהם'ס אויפפירונג, זיין איבערגעגעבענע און אויפריכטיגע הכנסת אורחים איז דעם צדיק זייער געפעלן, ער האט אבער באלד געזען אז ר' אברהם גיבט אוועק דאס לעצטע וואס ער פארמאגט, אז ער און זיין פאמיליע קומען אפ מיט א טרוקן שטיקל ברויט צו קענען מקיים זיין די מצוה פון הכנסת אורחים מיט א ברייטער האנט. פארן אוועקפארן האט אים דער צדיק געבענטשט אז דער אויבערשטער זאל אים מצליח זיין אין זיינע געשעפטן, ער זאל קענען אנפירן זיין גוטע ארבעט מתוך הרחבה. עס האט לאנג נישט געדויערט און ר' אברהם האט געזען אז דעם צדיק'ס ברכה ווערט ערפילט, זיין באשיידענע קרעמל, זיין באשיידענע געשעפט האט זיך גענומען פאנאנדערוואקסן גאר אויף א אומנאטירליכן אופן, באלד האט ר' אברהם גענומען אנפירן גאר גרויסע געשעפטן און האט שטארק מצליח געווען, מיט איין ווארט, ר' אברהם איז געווארן א גרויסער גביר. רייכטום איז א נסיון, אבער ר' אברהם האט עס נישט גלייך איינגעזען, צוביסלעך, ער האט אליין נישט באמערקט ווי אזוי האט ער געפונען אלץ ווייניגער צייט צום לערנען, ווייניגער צייט צום דאווענען ווי פריער. ער האט שוין קיין צייט נישט געהאט צו פארנעמען זיך מיט ארעמע לייט, מיט פארבייפארער אדער מיט משולחים. ער האט דאס איבערגעלאזט צו זיינע באדינער. צו ר' אברהמ'ן אליין איז גאר געווען זייער שווער אנצוקומען, א גרויסער ביזנעסמאן פארנומען מיט אלע געשעפטן. ער איז געזעצן א גאנצן טאג אין זיין רייכן אפיס און איז געווען זייער ביזי. ארומגערינגלט מיט סוחרים און גבירים און מיט פיל אנגעשטעלטע ארבעטארס. מ'האט נאך געקענט באקומען א גאנץ שיינע נדבה פון דעם ניי אויפגעקומענעם גביר דורך זיין סעקרעטאר, זיין מזכיר פלעגט געבן די נדבות, אבער די אמאליגע גאסטפריינדליכקייט האט שוין געפעלט. ווער רעדט נאך צו באקומען א מאלצייט אין זיין הויז אדער גאר איבערצונעכטיגן, דאס איז געווארן אויסגעשלאסן, נישטא מער, נישטא מער קיין איבערנעכטיגן, נישטא מער קיין מאלצייטן, ס'איז געווען געשלאסן דער געשעפט. מענטשן האבן גענומען רעדן אז דער גוטער ר' אברהם איז קאליע געווארן, דאס רייכטום האט אים פארדרייט דעם קאפ, פארהארטעוועט זיין הארץ, א שאד האבן אלע געזאגט, אזא פיינער איד געווען, אזא גרויסער מכניס אורח, און זעט וואס איז פון אים פאסירט, זעט וואס מיט אים איז געשען. עס האט זיך געמאכט א וויכטיגער ענין פון פדיון שבויים, און דער צדיק האט ארויסגעשיקט א משולח צו זאמלען געלט פאר דער גרויסער מצוה פון פדיון שבויים, ער האט אים באזונדערס אנגעזאגט צו פארפארן צו ר' אברהמ'ן און צו באקומען ביי אים א גרעסערע סומע געלט פאר דעם וויכטיגן צוועק פון פדיון שבויים, און בכלל צו זען ווי עס גייט אים און ווי ער פירט זיך אויף, דערווייל זאל ער זען ווי עס פירט זיך דארט אין די שטוב ביי ר' אברהמ'ן. ווייזט אויס אז ס'רעדט זיך וועגן דעם זעלבן צדיק רבי ישעי'לע וואס האט אים געגעבן די ברכה ער זאל ווערן א גביר, דער באריכט וואס דער צדיק האט געקראגן האט אים זייער שטארק מצער געווען, האט אים געמאכט זייער שטארק ווייטיגן, וואס פון מיין ברכה, וואס פון מיין ברכה זאל ארויסקומען א תקלה חס ושלום, איך האב אים געוואונטשן ער זאל ווערן א גביר, און זעט וואס ס'איז געווארן. דאס האט דער צדיק געטראכט ביי זיך, איך מוז גיין מתקן זיין וואס איך האב קאליע געמאכט, אזוי האט ער באשלאסן און אזוי האט ער געטון. ער האט זיך גלייך געלאזט אין וועג אריין און האט זיך נישט אפגעשטעלט ביז ער איז אנגעקומען אין שטעטל וואו ר' אברהם האט געוואוינט. צופארנדיג צו דער גרויסער און שיינער הויז וואו ר' אברהם האט געוואוינט, האט דער צדיק געשיקט זיין משרת אנזאגן דעם גביר וועגן זיין רבינ'ס באזוך. ס'איז דער משרת ס'איז דעם משרת נישט לייכט אנגעקומען איבערצוגעבן זיין מעסעדזש, איבערצוגעבן די הודעה, עס זענען אים געקומען אנטקעגן פארשידענע משרתים איינער העכער פון דעם אנדערן, יעדער איינער מיט אן אנדער תירוץ, איינער האט געזאגט אז רבי אברהם איז גארנישט אין די הויז, אן אנדערער האט געזאגט אז רבי אברהם איז נאכנישט אויפגעשטאנען פון שלאף, א דריטער האט געזאגט אז רבי אברהם טרינקט קאווע, און א פערטער האט געזאגט אז רבי אברהם נעמט ערשט אויף נאכמיטאג, פארמיטאג נעמט ער נישט אן. נישט קענענדיג אליין צוקומען צום גביר, האט דער משרת געבעטן אים איבערגעבן אז דער רבי רבי ישעי'לע איז געקומען און וויל אים תיכף זען. ווי רבי אברהם האט דערהערט ווער דער אורח איז, איז ער באלד ארויסגעלאפן אין הויף, וואו זיין רבי איז געזעצן אין וואגן און געווארט אויף אים. מיט גרויס יראת הכבוד האט ער באגריסט זיין רעבן און געבעטן ער זאל אים פארשאפן דעם גרויסן כבוד און זכות צו זיין זיין גאסט. דער צדיק האט די איינלאדענונג אנגענומען און איז אריין צום גביר אין הויז, ער האט זיך ארומגעקוקט ווי שיין און רייך ר' אברהם לעבט זיך, אבער ער האט אומזיסט געזוכט אן אורח, א פארבייפארער, וועלכע האבן אמאל שטענדיג אנגעפילט זיין הויז. אויפן רבינ'ס געזיכט איז געווען אויסגעגאסן א טיפע ערנסטקייט, ער איז צוגעגאנגען צום פענסטער און ארויסגעקוקט אינדרויסן, צורופנדיג דעם גביר צום פענסטער, האט דער צדיק אים געפרעגט, ווער גייט דארטן? דאס איז יענקל דער שניידער, ער גייט פון בית מדרש, א וואוילער איד, אבער א גרויסער ארעמאן נעבעך. דער רבי איז געשטאנען ביים פענסטער, האט ארויסגעקוקט און געפרעגט דעם גביר ר' אברהמ'ן, ווער איז דאס? ער האט אים געענטפערט אז דאס איז יענקל, נאכדעם פרעגט ער אים, און ווער גייט דארט? דאס איז א ארימע אלמנה נעבעך, זי גייט אין מארק עפעס האנדלען, זי האט א שטוב מיט יתומימ'לעך, א גרויסער ביטערער רחמנות. און ווער גייט דארט? פרעגט דער צדיק ווייטער, איר ווייסט נישט ווער דאס איז? דאס איז בענצע, בענצע וואס ער הייסט דער וואסער טרעגער. אזוי ענטפערט דער גביר דעם צדיק, און וואונדערט זיך שטארק וואס דער רבי האט זיך אזוי טיף פאראינטערעסירט אין די פארבייגייער, ער וויל וויסן ווער איז ווער איז דער יענקל דער שניידער, ווער איז די ארעמע אלמנה, און ווער איז דער בענצע דער וואסער טרעגער, וואס טוט זיך דא? דער רבי האט זיך אפגעקערט פון פענסטער און האט גענומען גיין אהין און צוריק אין דעם גרויסן גאסט צימער, ער האט זיך אפגעשטעלט לעבן א גרויסן געשליפענעם שפיגל, ס'איז געהאנגען דארטן א שיינעם גרויסער אויסגעשליפענעם שפיגל וואס איז געהאנגען אויפן וואנט, דאן שטעלנדיג זיך אן א זייט האט ער צוגערופן דעם גביר און האט אים געפרעגט, וועמען זעסטו אין שפיגל? דא זע איך זיך אליין, האט ר' אברהם געענטפערט, און איז נאך מער פארוואונדערט געווארן, וואס וויל דער רבי דא פון אים? זאגט מיר ר' אברהם, פון וואס איז א שפיגל געמאכט געווארן? פון גלאז, ענטפערט ר' אברהם, און די פענסטער? אויכעט פון גלאז, זאגט דער רבי צו ר' אברהם'ן איך פארשטיי נישט, און ער זאגט אזוי מיט אזא תמימות, זאגט דער רבי, דאס איז גלאז און דאס איז גלאז, איז פארוואס דורכן גלאז פון די שויב זעסטו אלעמען, דו האסט פריערט געזען דארטן יענקל דעם שניידער מיט די אלמנה, מיט בענצע דעם וואסער טרעגער, און פארוואס דורכן גלאז פון שויב זעסטו אלעמען, אבער אין שפיגל זעסטו נאר זיך אליין? דאס איז גאנץ איינפאך, ענפערט ר' אברהם דעם צדיק, די גלאז פון פענסטער איז קלאר און ריין, דעריבער איז דאס דורכזיכטיג, זעה איך ארויס, אבער די גלאז פון שפיגל איז פון דער אנדער זייט ארויפגעלייגט אויף דעם זילבער, ס'איז פארזילבערט, דעריבער זעט מען נאר זיך אליין. אזוי אזוי, יעצט פארשטיי איך שוין אז ס'איז נישט באזילבערט זעט מען אלעמען, אבער אז ס'איז יא באזילבערט זעט מען נאר זיך אליין. יא יא, א מאדנע זאך, אבער דער זילבער, און דעם זילבער קען מען דאך אראפקראצן, נישט אזוי מיין פריינט? אזוי זאגט דער רבי צו דעם ר' אברהמ'ען, אז ער טוט אים געבן פארשטיין אז ס'איז נישט באזילבערט זעט מען זעט מען יענעם, פון די שויב פון פון פענסטער מען קוקט ארויס, אז מען גייט צו צום שפיגל ס'איז באזילבערט זעט מען זיך אליין. זייער א מאדנע זאך, אבער ער זאגט אים דעם זילבער קען מען דאך אפקראצן. ר' אברהם ענפערט דעם רב, דעם רעבן, יא אוודאי קען מען אפקראצן. ר' אברהם האט נישט פארענדיגט צו זאגן יא אוודאי, ער האט זיך געכאפט וואס זיין רבי מיינט דערמיט, און טרערן האבן זיך אים געשטעלט אין די אויגן, ער האט פארשטאנען אז איידער ער איז באזילבערט געווארן, איידער ער איז רייך געווארן, איז ער געווען ווי א ריינע גלאז און האט געקענט זען אלעמען, און יעצט. זעט ער נאר זיך אליין. יא, ער האט שטארק פארבלאנדזשעט, ער איז נישט בייגעשטאנען דעם נסיון. א טיפער געפיל פון תשובה האט אים ארומגענומען, און מיט א געבראכענע שטימע האט ער זיך געווענדעט צום אורח, צו דעם רעבן, רעבע! קען תשובה מיר נאך העלפן? יא! וועגן דעם בין איך עס טאקע געקומען! זאגט אים דער צדיק, איך האב נישט געוואלט גלויבן אז דו האסט זיך אזוי געביטן, ביז איך וועל זען מיט מיינע אייגענע אויגן, און איך האב געהאפט אז דיין הארץ איז נאך נישט פארשטיינערט געווארן, און עס וועט נישט נויטיג זיין צוצונעמען פון דיר דיין עשירות, אפקראצן די זילבער פון דיר. ר' אברהם האט פייערליך צוגעזאגט אויסצופירן די תשובה וואס דער רבי האט אים ארויפגעלייגט, פונקט ווי אמאל, וועט ער אליין זיך אפגעבן מיט צדקה און הכנסת אורחים, און זיין הויז וועט ווידער זיין שטענדיג אפן פאר יעדן איינעם וואס נויטיגט זיך אין זיין הילף. נאך יענעם טאג האט דער גביר געפראוועט א גרויסע סעודת מצוה, פארבעטנדיג אלע זיינע אלטע פריינט, די ארמעלייט פון שטאט, ער האט זיי דערציילט ווי ער איז געווארן א בעל תשובה, און האט געבעטן ביי זיי מחילה. אין א ווינקל פון שפיגל האט ר' אברהם אפגעקראצט דאס זילבער כדי ער זאל שטענדיג כדי ער זאל שטענדיג דערמאנען וואס דער רבי האט אים געלערנט. ווען ער פלעג אריבערגיין לעבן שפיגל און קוקנדיג אין שפיגל האט שוין ר' אברהם נישט געזען נאר זיך אליין. ווען ער און ווער עס האט אים געפרעגט די באדייטונג פון דעם פלעק אויפן שפיגל, מענטשן האבן געזען ס'פעלט א שטיקל זילבער פון אונטן מ'זעט אים ס'איז נישט קיין שפיגל, פלעגט ר' אברהם מיט גרויס אויפריכטיגקייט דערציילן מיט שמחה ווי דער שפיגל האט אים געהאלפן ווערן א בעל תשובה, א מורא'דיגע לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון די מורא'דיגע מעשה. די צווייטע מעשה איז דער ערליכער גנב, א גנב וואס איז געווען זייער ערליך. עס האט אמאל געלעבט אן ערליכער איד, א גרויסער ארעמאן, ער האט געהאט א פולע שטוב מיט קינדערלעך, וועלכע זענען אלעמאל געווען הונגעריג. ער אליין און זיין ווייב זענען אויך געווען הונגעריג, ווייל אין שטוב איז נישט געווען א ביסן ברויט. דער ארעמאן האט נישט געקענט קריגן א שטאך ארבעט, און צו וואס ער האט זיך גענומען איז געגאנגען מיט דעם פוטער אראפ. דער איד האט נעבעך קיין מזל נישט געהאט. אין א געוויסן טאג האט דער ארעמאן דערהערט אז אין שטאט איז געקומען א גרויסער צדיק, וועגן וועמען מען האט דערציילט גרויסע וואונדער, דער אָרעמאַן האָט באַשלאָסן צו גיין זען דעם חשובֿן אורח און פֿרעגן בײַ אים אַן עצה. ווען ער האָט זיך ענדלעך דערשלאָגן צום צדיק און האָט פֿאַר אים אויסגעגאָסן זײַן ביטער האַרץ, האָט אים דער געטלעכער מאַן ערנסט אָנגעקוקט און דאַן האָט ער אים געזאָגט, איך זע, אַז אין איין אַרבעט קענט איר מצליח זײַן, אָבער וואָס דאָס איז, קען איך אײַך ליידער נישט זאָגן. וויפיל דער ארעמאן האט זיך נישט געבעטן אז דער צדיק זאל אים אויסזאגן דעם סוד, ער וויל שוין האבן עפעס א ארבעט וואס ער וועט מצליח זיין, וואס ער האט לייגט צו האנט איז ער נישט מצליח, וואו ער קען געפינען זיין מזל פרעגט ער דעם רעבן, ס'האט נישט געהאלפן דער בעטן, און דער ארעמאן איז נעבעך אוועק אהיים מיט ליידיגע הענט. דער הונגער און נויט אין שטוב זענען געשטיגן, אז עס איז פשוט געווארן א סכנה אז די קינדערלעך וועלן חלילה נישט אויסהאלטן, דער פארצווייפלטער טאטע האט נישט געוואוסט וואס צו טון, ענדליך האט ער באשלאסן ארויסצוגיין אין גאס, אפשר וועט דער אויבישטער מיט אים טון א נס און צושיקן א גראשן קענען קויפן ברויט פאר די קינדער. א גאנצן טאג האט זיך דער ארעמאן ארומגעדרייט איבערן מארק און איבער די גאסן פון שטאט, און האט נישט פארדינט קיין איין פרוטה, ער האט זיך אריינגעכאפט אין בית המדרש צו מנחה און געבליבן דארט ביז נאך מעריב און איז ווידער ארויס אין גאס. ווי קען איך קומען אהיים אן א גראשן אין קעשענע? אזוי האט ער געטראכט, און האט באשלאסן צו מאכן אן אומוועג ארום גיין, נישט גיין גלייך אהיים, נישטא וואס צו איילן זיך, וואס איילט ער זיך צו קומען אהיים, זעהן ווי די קינדער הונגערן און זענען אין סכנה? ס'איז געווען א פינסטערע נאכט, ארום און ארום איז נישט געווען א מענטש, דער ארעמאן האט זיך פלוצלינג אפגעשטעלט לעבן א קראם, לעבן א געשעפט, און האט דערזעהן אז דער שלאס איז גארנישט צוגעמאכט, ס'הענגט א שלאס אבער איז אפן. דער קרעמער האט זיך מן הסתם אביסל געאיילט, האט ער פארגעסן צו פארשליסן דעם שלאס, האט ער פארמאכט דעם קעיט, האט ארויפגעלייגט דעם שלאס און האט עס נישט פארשלאסן. א שרעקליכער געדאנק איז אים איינגעפאלן. ס'איז אזוי לייכט אריינצוכאפן זיך אין קראם, ס'איז שפעט ביינאכט, ס'איז טונקל, קיינער גייט נישט אין גאס, און. אריינכאפן זיך אין קראם און עפעס צונעמען דארטן, אבער באלד הערט ער אן אינערליכע שטימע, לא תגנוב, און ווידער קומט צו אים א געדאנק, די קינדערלעך שטארבן פון הונגער, פיקוח נפש, און זיין דעה שלאגט זיך ביי אים אליין, די ערשטע מינוט טראכט ער זיך אריינצוכאפן אין קראם און נעמען עפעס, באלד הערט ער אין זיין קאפ א שטימע, לא תגנוב, דאן קומט אים א געדאנק, ס'איז דאך א ענין פון פיקוח נפש, זיי נישט קיין שוטה, דער אויבישטער וועט העלפן, וועסטו אפגעבן. גיי אריין נעם עפעס און עסט האבן געלט עסט אים אפגעבן דעם באלעבאס. לאנג איז דער ארעמאן געשטאנען לעבן דעם אפענער קראם און האט זיך געראנגלט מיט זיינע געדאנקען, האט זיך געמוטשעט וואס טוט מען דא, ענדליך האט ער דעם נסיון נישט געקענט ביישטיין און איז אריינגעגאנגען אין דעם קראם. ס'איז געווען אן אייזן קראם און וואס צו עסן איז נישט געווען, דארטן איז געווען אייזן האט מען פארקויפט. כאטש נעם טראג אהיים טשוועקעס צו קייען אבער דא גיט א פינקל אין די אויגן אוה עס איז דא א קאסע די טשוועקעס קען מען נישט אהיים נעמען אויף צו עסן די אייזן קען מען נישט אהיים נעמען אבער עס איז דא א קאסע ער גייט צו און זעהט אז די קאסע איז אויכט נישט צוגעשלאסן ער עפענט אויף א שופלאד און די הארץ גיט אים א צאפל די קאסע איז פול געפאקט מיט געלט. דער ארעמאן האט גענומען נישטערן צווישן די מטבעות און האט זיך אפגעקליבן גאנצע צען גראשן און האט אריינגעשטעקט אין זיין קעשענע און זיך צוריק ארויסגעשארט פון דעם געשעפט. ארויסגייענדיג האט ער גוט באטראכט די קראם, ס'איז געווען, די קלייט האט באלאנגט צו וועלוול דעם אייזן קרעמער'ס, און האט זיך א פארשעמטער געלאזט גיין אהיים מיט גאר שנעלע טריט. קומענדיג אהיים האט ער ארויסגענומען א שטיקל פאפיר און האט פארשריבן אז די און די נאכט האט ער געבארגט צען גראשן פון וועלוול דעם אייזן-קרעמער. דאס הארץ האט אים זייער שטארק פארקלעמט און ער האט זיך ביטער צעוויינט וואס אויף דער עלטער איז ער נעבעך אזוי געשטרויכלט געווארן. אין שטוב איז געווארן זייער פרייליך. ענדליך האט דער טאטע געבראכט אויף א אויף האט דער טאטע געבראכט אויף א לעבל ברויט פאר די הונגעריגע קינדערלעך, אבער ווען ס'איז געקומען די וועטשערע איז שוין ווידער נישט געווען א ברעקל ברויט אין שטוב. א גאנצע טאג האט דער ארעמאן ארומגעוואנדערט איבערן שטאט זוכן פרנסה, און ווידער האט ער זיך געפונען אין דער פינסטערער נאכט און ביז יעמאלט גארנישט געמאכט, גייענדיג אהיים פון מעריב ווייטער מיט ליידיגע הענט. די פיס האבן אים ניט ווילנדיג געטראגן צו דעם געוועלב גאס, צו די גאס וואס איז דא דארטן די אלע געשעפטן, און אט שטייט ער לעבן א קראם, און לעבט איבער די גאנצע אינערליכע מלחמה וועלכע ער האט איבערגעלעבט די פריערדיגע נאכט, ער רירט זיך צו צום שלאס און עס עפנט זיך, ער גייט אריין אינעווייניג און דערזעט א קופה געלט. וואס דער קרעמער האט מן הסתם פארגעסן צו פארשליסן אין קאסע, ווידער ציילט ער זיך אפ צען גראשן, גייט אוועק אהיים, און מיט טרערן אין די אויגן און א געבראכן הארץ פארשרייבט ער אז ער האט גענומען פון געצל דעם שניט קרעמער צען גראשן. אויף מארגן אין בית המדרש האט זיך געקאכט ווי אין א קעסל, ס'האט זיך געקאכט דארטן, געצל דערציילט וועגן א נס וואס האט פאסירט מיט אים די פאריגע נאכט, ווען גנבים האבן זיך אריינגעכאפט אין קראם און צוגע'גנב'עט צען גראשן. דער עולם וואלט עס געהאלטן פאר א באבע מעשה, אבער וועלוול האט באשטעטיגט אז מיט אים האט אויך פאסירט די זעלבע. וועלוול, דער וואס איז געווען פון דעם אייזן-קרעמער, האט אויך דערציילט אז ביי אים איז געווען די פריערדיגע נאכט אויכעט אזוי, מ'האט זיך אריינגעכאפט און מ'צוגענומען צען גראשן. בקיצר, טאג איין טאג אויס, דא דער קרעמער, דא יענער, איז געקומען מיט א נייע סענסאציע, יעדער איינער קומט אין שול און דערציילט אז דער ערליכער גנב האט אים מכבד געווען מיט א באזוך און האט צוגענומען נאר צען גראשן. עס האט נישט געהאלפן וואס מען האט אנגעשטעלט נאך נאכט וועכטער, מען האט גענומען מענטשן וואס זאלן אכטונג געבן ביינאכט, דער גנב פלעגט אפטון זיין ארבעט און מען האט אים נישט געקענט פאקן בשום אופן. די זאך איז דערגאנגען צום שטאט הויפט, ווייזט אויס דער ראש העיר, און ס'איז אים געווען זייער טשיקאווע צו כאפן דעם מערקווירדיגן גנב, וואס נישט קוקנדיג אויף דעם וואס ער האט זיך געקענט רייך מאכן, ער טרעפט דארטן אזעלכע פושקעס מיט געלט, און האט קיינמאל נישט גע'גנב'עט מער ווי צען גראשן. קוים גענוג אויף איין לעבל ברויט. האט זיך דער שטאט-הויפט פארקליידערט אלס א בעטלער, און איז ארויס ביינאכט לויערן אויפן גנב, ער גייט אים זוכן אליין. ער האט אים אויך באלד געפאקט אויף דער הייסער מינוט, ווען דער ארעמאן איז ארויס פון א קראם מיט צען גראשן אין די הענט, ער האט אים געכאפט. איך פיר דיר גלייך צום שטאט הויפט, האט דער פארשטעלטער בעטלער געזאגט צום ארעמאן. א פארציטערטער האט זיך דער ארעמאן געבעטן ער זאל אים אפלאזן און נישט אנטאן אזויפיל בזיונות, ווארום ער איז באקאנט אין שטאט אלס אן ערליכער מענטש און האט קיינמאל אין זיין לעבן נישט גע'גנב'עט א גראשן, אויסער דאן ווען די נויט האט אים געצוואונגען נישט צו לאזן זיינע קינדערלעך אויסגיין פון הונגער, ער האט אים אויך געזאגט אז ביי אים איז אלעס פארשריבן און עס וועט נאך קומען א טאג ווען ער וועט אפגעבן אלעס וואס ער האט צוגענומען, יעדן מאל ווען ער נעמט אין א קלייד פארשרייבט ער אין וועלכן סטאר וועלכע נאכט ער האט גענומען די צען גראשן. איך וועל דיר אפלאזן נאר אויף איין באדינג, זאגט אים דער הויפט פון דער... דער שטאט הויפט. איך האב געהערט אז דער שטאט הויפט האט ערהאלטן א גרויסע סומע געלט וועלכע ליגט ביי אים אין שלאפצימער אונטערן בעט. דו ביסט א פלינקער און א מזל'דיגער גנב. אויב דו וועסט ארויסגנב'נען דאס קעסטל און וועסט זיך מיט מיר צעטיילן, וועלן מיר ביידע זיין פארזארגט אויף א גאנצן לעבן. און דער וואס איך רעד צו אים, ער איז דער שטאט הויפט, און ביי אים אין בעט ליגט די געלט, ער האט אים געוואלט אריינכאפן זען וואס ער וועט טון דא. דער ארעמאן האט זיך גענומען בעטן, פליז לאז מיך אפ, איך בין נישט קיין גנב און נישט דער זון פון א גנב, דער הונגער פון מיינע פאמיליע וואס זענען ממש אין סכנה פון אויסגיין פון הונגער האט מיך געטריבן צו בארגן עטליכע גראשן אן דער דערלויבעניש פון דעם אייגנטימער אבער איך פארשרייב ווען איך וועל אים אפגעבן אבער ס'איז מיר אבער ס'איז ביי מיר אלעס פארשריבן און איך וועל אים ירצה השם אויסצאלן אבער גלאט גיין גנב'נען? הרג'ע מיך אוועק, איך וועל נישט גיין. די רייד האבן נישט געהאלפן, און דער פארשטעלטער שטאט-הויפט האט אים כמעט ווי מיט געוואלד אוועקגעשלעפט מיט זיך. באלד האבן זיי זיך געפונען לעבן הויז פונעם שטאט-הויפט, און דער שטאט-הויפט האט אנגעוויזן דעם ארימאן א פענסטער, ער האט אים אויך געגעבן אנווייזונגען ווי פון קיך אריינצוכאפן זיך אין שלאף-צימער. מיט אַ קלאַפּנדיקע האַרץ און אַ טרייסלנדיקן און טרייסלענדיק זיך מיט אַלע אברים, איז דער אָרעמאַן דורכגעקראָכן דורכן פענסטער און איז פאַרשוואונדן געוואָרן אין דער פינסטער. ער האָט נישט געהאַט קיין ברירה, איידער מען זאָל אים מפרסם זיין אין דער גאַנצער שטאָט אַז ער איז אַ גנב, און ער האָט דאָך נעבעך גענומען זיך צו ראַטעווען די קינדער, האָט ער מחליט געווען אַז ער פאָלגט אים, און ער האָט דאָך אים גענויט ממש, און ער איז אַריינגעגאַנגען דאָרטן אין שטוב. אַ פּאָר מינוט שפּעטער איז ער צוריק אַרויסגעקראָכן, אָבער מיט ליידיקע הענט. דער פארשטעלטער שטאט-הויפט האט אים אנגעכאפט פארן ארעם, אנגעכאפט ביים האנט, געלויבט זאל זיין דער אויבישטער וואס האט מיך אפגעהאלטן פון גניבה, האט דער ארעמאן געזאגט. ווער האט דיך געשטערט? פרעגט אים דער הויבשטאט, דערצייל מיר. ווען איך בין אריינגעקראכן אין דעם פינסטערן קיך, האב איך דערהערט א קול פון א דערבייאיגן צימער, איך זאג דיר, איוואן, אז קיינער ווייסט נישט אז דער בעל הבית האט דערהאלטן אזא מטמון מיט געלט, מארגן אינדערפרי איידער דו דערלאנגסט אים די טיי, שיט אריין אט דעם סם און מיר וועלן זיך טיילן מיטן פארמעגן. געוואלדיג! ער דערציילט דעם אויבשטאט וואס ס'טוט זיך ביי אים אין שטוב, ביי אים אין שטוב. אז ער איז אריינגעקומען אין די פינסטערע קיך האט ער דערהערט א קול פון א צימער וואס ס'זאגט דארטן, איוואן, מיר ווייסן אז ער האט באקומען גאר גאר א גרויסע סומע געלט, מיר מוזן אים פארסמ'ען און מיר וועלן זיך ביידע טיילן. דער פארשטעלטער שטאטהויפט איז געווארן זייער בלאס און האט זיך קוים איינגעהאלטן אויף די פיס, ער איז שיער נישט געפאלן אין חלשות. דער ארעמאן האט ווייטער געזאגט, מען מוז גיין אנזאגן דעם שטאטהויפט און ראטעווען זיין לעבן, אנישט מארגן אינדערפרי איז דא סם אין זיינע טיי און ער וועט שטארבן. גוט, ענטפערט אים דער הויבשטאט, דו קענסט גיין אהיים, איך וועל עס שוין טון. אזוי האט דער פארשטעלטער שטאט הויפט געזאגט, דערביי פארשרייבנדיג ביי זיך דעם נאמען און דעם אדרעס פון דעם ארעמאן. אויף מארגן, ווען דער שטאט הויפט איז אויפגעשטאנען פון שלאף און זיין באדינער האט אים דערלאנגט די טיי, האט אים דער שטאט הויפט געהייסן אַלײן טרינקען, דו טרינק די טײ. דער פֿאַרציטערטער באַדינער האָט גענומען שטאַמלען עפּעס אַ תּירוץ, און דער שטאָט-הױפּט האָט דערלאַנגט אַ ביסל טײ דער קאַץ, װעלכער איז באַלד געפֿאַלן אַ טױטע. דער שטאָט-הױפּט האָט זיך אַזױ אַרום איבערצײַגט, אַז דער אָרעמאַן האָט אים נעכטן נישט געלײַגט, האָט אים נישט געזאָגט קײן ליגן, ער האט איבערגעגעבן דעם פאלשן באדינער צום געריכט וואס האט אים פאראורטיילט, מ'האט אים געמשפט צום הענגען, אבער דער שטאט-הויפט האט געשיקט רופן דעם ארימאן און האט צו אים געזאגט, איך זע אז דיין גאט האט געוואלט אז דו זאלסט זיין דער שליח צו ראטעווען מיין לעבן, נעכטן ביינאכט בין איך געווען וואס איך האב דיר געשלעפט דא צו אריינגיין גנב'נען, באמת באלאנגט דער גאנצער פארמעגן צו דיר, ווארום דו האסט אים געראטעוועט. אנישט וואלטן זיי ביידע מיר געהארגעט און זיי וואלטן עס צוגענומען, און דערצו האסטו נישט נאר געראטעוועט די געלט נאר אויך מיין לעבן, נאר אויב דו ווילסט זיך טיילן מיט מיר וועל איך דיר דאנקבאר זיין און וועל עס אננעמען אלס א מתנה, דער אמת באלאנגט אלץ צו דיר, אבער אויב דו ווילסט זיך טיילן מיט מיר וועל איך דיר זאגן א דאנק, גיב מיר האלב און דו נעם האלב. דער ארעמאן האט לכתחילה נישט געוואלט הערן דערפון, ער האט דאס נישט געטאן אויף צו אים ראטעווען, אבער דער שטאט הויפט האט אים נישט אפגעלאזט, ענדליך האט ער באשלאסן צו נעמען א האלבן פארמעגן, און איז פון דאן אן אויפגעריכט געווארן, ערשט יעצט האט ער פארשטאנען פארוואס דער רב האט אים נישט געוואלט זאגן וואו ער וועט געפינען זיין מזל, זיין מזל איז געווען אין גניבה, ער האט אויך פארשטאנען פארוואס דער מזל האט אים געשמייכלט, דערפאר וואס ער איז בייגעקומען דעם נסיון, זעצן, דער רב האט דאך אים געזאגט אז זיין מזל וועט אים ביישטיין אין איין ארבעט, זעט מען יעצט אז ס'האט אים געארבעט. און דאס ערשטע וואס האט ער געטון די ערשטע ווען ער האט געקראגן דעם האלבן גרויסן רכוש, דאס ערשטע האט ער געטון איז געווען אפצוצאלן די צען גראשן חובות וועלכע ער האט געהאט געבארגט אין דער צייט פון זיין נויט פון די אלע געשעפטן. פון דאן אן האט דער ארעמאן געלעבט אין עשירות און גליק, ער האט געגעבן צדקה מיט א ברייטער האנט, און איז געווען באליבט ביי גאט און ביי לייטן. מורא'דיג וואס מ'קען זיך אפלערנען פון די מעשות.